לעילו נשמת ר' משה ב ר ניסן עליו השלום ליום היארצייט שלו כ ה מנחם אב. בעזרת השם יתברך ב' אלול תש ל ז. ווען אידישע קינדער קלייבן זיך צוזאמען, אינגעלעך און מיידלעך, און קלייבן זיך צוזאמען אין אן ארט וואו מען דאווענט און מען בעט, מתפלל צום אייבערשטן, און וואו מען לערנט תורה, און זיי זיינען אויך דאווענען און פאר דעם דאווענען גיט מען צדקה און נאך דעם דאווענען לערנט מען תורה, די צוועלף פסוקים און מאמרי רזל און ענליכעס, און ווי די משנה ווי תורה זאגט אונז, און דאס ברענגט אריין שטארקייט און ברענגט אריין דעם אייבערשטנ'ס ברכות אין דער וועלט, אין דער גאנצער וועלט, אנהייבנדיג פון די קינדער מיט זייערע משפחות, מיט די עלטערן זייערע, און מיט זייערע מדריכים און מדריכות, און דורך זיי אויך צום גאנצן אידישן פאלק, און צו דער גאנצער וועלט דורך דעם אידישן פאלק. אז זאל זיין שלום אין וועלט און דעם אייבערשטנ'ס ברכות אין וועלט אין וואס מען נעטיגט זיך. דערפון פארשטייט מען דעם גרויסן זכות און דעם גרויסן כח וואס יעדערער פון אייך, סיי אינגלעך און סיי מיידלעך, און אלע אידישע קינדער וואו זיי געפינען זיך, האבן. אז דער אייבערשטער ווארט אז זיי זאלן געבן צדקה וואס דערפאר וואס ס'איז זיין א מצוה, און זיי זאלן צו אים דאוונען און מתפלל זיין, און זיי זאלן לערנען תורה, און דורך דערויף ברענגען זיי אויך דעם אייבערשטנ'ס ברכות צו דער גאנצער וועלט. עס קומט נאך צו אין דעם אז בשעת מען באווייזט א ביישפיל אז כאטש אפילו די בתי ספר, די חדרים און די תלמוד תורה'ס און די ישיבות זענען ניט אפן, פון דעסטוועגן קלייבן זיי זיך צוזאמען און לערנען תורה, און מען לערנט פאר זיי מקיים זיין מצוות, און מען איז מקיים די מצוות, איז דאך דאס א הוספה, א צוגאב, אין דעם זכות. און אין דעם אָפּטו, וואָס די קינדער טוען אָפּ פֿאַר זיך און פֿאַר זייערע משפּחות און פֿאַרן גאַנצן ייִדישן פֿאָלק און פֿאַר דער גאַנצער וועלט, און ספּעציעל, אַז זיכער וועלן זיי אויכעט זען, באַאיינפֿלוסן אַנדערע ייִדישע קינדער זאָלן אויכעט אַזוי טאָן. און וואס דער זכות איז אויכעט אויף זייער רעכענונג אז זיי האבן געבראכט נאך אידישע קינדער פירן זיך ווי אידישע קינדער דארפן זיך פירן ווי דער אייבערשטער וויל. איז דאך באוואוסט דער ווארט פון בעל שם טוב און פון דעם אלטן רעבן.

וואס דאס איז זיין טראכטן און זיין רעדן און זיין טון, וואס אין די אלע זאכן דארף זיין שעריך, טויערן און טירן, וואס דורך א טיר גייט מען אריין, מען נעמט אריין, און די טיר קען מען אויכעט פארשליסן אז מען זאל ניט קענען אריינגיין.

און טון א טובה א צווייטן אט דעמאלט האלט ער אפן ברייט די טיר און נעמט דאס אריין צו זיך און טוט אזוי אז ס'קומט צו נישט קיין גוטע זאך אויף נאכגעבן חס ושלום דעם יצר הרע פארשליסט ער גלייך די טיר און לאזט נישט אריין ווארום ער ווייס אז ער איז דעם אייבערשטנ'ס א קינד און דארף זיך אויפפירן ווי דער אייבערשטער וויל פון אים. ספעציעל איז דא די וועגן דורך וועלכע ס'קומט צו דערויף, איז דאס דורך די אויגן וואס מען זעט און מען ליינט וואס איז געשריבן אין ספרים, מען ווייסט ווי אזוי צו פירן זיך, ס'קומט דורך די אויערן וואס מען הערט,

און גוטע זאכן אויף צו ליינען, אזוי אויכעט מיט די אויערן אויף צו הערן, און פארשליסט זיי אויב דאס איז נישט קיין פאסנדע זאך, און אין דערויף האט מען אויכעט דעם זכות אז בשעת יעדער קינד און יעדער ערוואקסענער וועט האבן דעם שופט ושוטר,